ברוך השם מסכת כתובות דף צדיק עמוד ב' די לעצטע שורה פון עמוד. זאגט די גמרא לא, ניין, דער צווייטער פשט יעצט, דכולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין, אפילו לפי תנא קמא אויכעט אחת בחייו ואחת במותו איז דא כתובת בנין דכרין,

ומר סבר און רבי שמעון לערנט אפילו מטלטלי אפילו מותר דינר מטלטלי איז אויכעט מותר דינר פרעגט די גמרא אויף דעם צווייטן פשט ומי מצית אמרת הכי קענסט דו דען אזוי זאגן והתנן, ווייטער אין דער משנה, דער אויספיר פון דער משנה איז, רבי שמעון אומר, רבי שמעון גייט מפרש זיין וועגן דעם מותר דינר, אפילו יש שם נכסים, אפילו עס איז דארט דא נכסים שאין להם אחריות, אזעלכע נכסים וואס מען מאכט זיי נישט קיין מארטגעדזש, מטלטלים, אינן כלום איז דאס גארנישט, עד שיש שם נכסים שיש להם אחריות, יתר על ב' כתובות דינר, ממילא קען איך דאך נישט לערנען אז רבי שמעון זאל לערנען אז דער מותר דינר זאל זיין מטלטלי. אלא זאגט די גמרא א דריטע טייטש, הכא, דא, אה, ס'איז געווען א מותר דינר, נאר בדינר משעבדי קמיפלגי, דער דינר וואס איז געווען איז געווען משועבד צו א בעל חוב, וויל איך וויסן צו דאס הייסט מותר. מר סבר דער תנא קמא לערנט מבני חורין אין, דער מותר דינר דארף נאר זיין מבני חורין מבני חורין ס'איז נישט דא אויף דעם קיין חוב ממשעבדי לא א חוב דאס הייסט נישט קיין מותר ווייל זיי באקומען דאך דאס נישט מען גיט דאך עס אוועק אין בעל חוב ומר סבר און רבי שמעון לערנט אפילו ממשעבדי אז א חוב הייסט אויכעט מותר. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי קומט דאך אויס אז ס'איז געווען א מותר, נאר וואס האנדלט זיך אז ס'איז געווען משועבד, און רבי שמעון זאגסטו איז מיקל, רבי שמעון זאגט אפילו ס'איז משועבד איז אויך מותר, וואס זשע שטייט דאס לשון רבי שמעון אומר אם יש שם מותר דינר נאר ווען ס'איז דא מותר דינר, ניין רבי שמעון איז דאך מיקל ס'דארף אזוי שטיין כיוון שיש שם מותר דינר מיבעי ליה, רבי שמעון זאגט נישט אזוי ווי דו זאגסט אז עס מוז זיין דווקא אין בני חורין. ער זאגט ניין אז ס'איז נאר דא מותר דינר אפילו משועבדים איז אויכעט גוט, אלא זאג איך א פערטן טייטש, בפחות מדינר קמיפלגי, די שאלה איז צו געבליבן פחות מדינר צו דאס הייסט מותר, צו מיט דעם בין איך מקיים ירושה דאורייתא, ירושה דאורייתא איז אפילו ס'פחות מדינר, נאר איך דארף האבן עפעס א דבר חשוב וואס איך קען טו כ'בין מקיים ירושה דאורייתא, מר סבר דינר אין פחות מדינר לא, דער תנא קמא לערנט דינר אין פחות מדינר לא, און מר סבר און ער לערנט אפילו פחות מדינר. רבי שמעון וועל איך זאגן איך וויל דיך פארענטפערן אם פרעגט די גמרא איך קען דאך אזוי נישט זאגן והא רבי שמעון דינר קאמר רבי שמעון זאגט דאך אז עס מוז זיין דווקא א דינר יעצט וויל איך דיך לערנען פשט אז לויט רבי שמעון איז גענוג פחות מדינר און תוספות פרעגט שוין אויף דעם כ'האב דאך גארנישט נישט פארענטפערט די קשיא פון אם, אויב איך לערן רבי שמעון לערנט אז ס'איז גענוג פחות דארף דאך נישט שטיין אם, אם ווייזט אויס ער איז מחמיר דארף שטיין כיון, נאר די גמרא האט א בעסערע קשיא, והא רבי שמעון דינר קאמר איז א שטארקערע קשיא. וכי תימא וועל איך זאגן א פיפטן פשט, איפוך איך וועל לערנען די טייטש פארקערט, איך וועל אזוי טייטשן, נשא את הראשונה ומתה, נשא את השניה ומת הוא, און דארטן איז געוועזן

קען איך דאך אבער אזוי אויך נישט זאגן, פארוואס נישט? ווייל תנא קמא דמתניתין, דער תנא קמא פון די משנה וואס ער קריגט אויף רבי שמעונ'ען, נמי דינר קאמר, ער זאגט אויך אז עס מוז זיין א דינר, מען טרעפט נישט קיינעם וואס ער זאל לערנען אז פחות מדינר איז מותר, האבן מיר שוין ביז יעצט געהאט פינף פשטים, אלא זאגט די גמרא, כי הנך תרי לישני קמאי, איך וועל איינלערנען אזוי ווי די ערשטע צוויי פשטים, ביי אונז איז געווען דער צווייטער און דער דריטער, אדער איך וועל איינלערנען אז דא רעדט זיך אז דער מותר דינר איז געווען מטלטלים, און לויטן תנא קמא איז גוט מטלטלין אויכעט, און איך וויל טייטשן אז דאס וואס די תנא קמא זאגט באין בניה של זו לאחר מיתה ונוטלין כתובת אמן גייט ארויף אויף די קינדער פון רחל'ן, אדער כ'וועל לערנען דעם צווייטן פשט. אז ס'איז געוועזן א מותר דינר, נאר דער מותר דינר איז געוועזן משועבד, און לויטן תנא קמא איז עס גוט, אז ס'איז משועבד איז גוט, און רבי שמעון זאגט ניין, אם יש מותר דינר, דערום איז גוט, דווקא ווען דער מותר דינר איז בני חורין. איז דאס די טייטש פון איפוך, און איך וועל עס איבערקערן, איך וועל טייטשן עס גייט ארויף אויף די בני רחל, אבער אויף דעם פשט איז דא ווי מיר לערנען פשט לויט רש"י'ן, איז דא איין שוועריקייט וואס איך האב פריער דורכגעלאזט, די לאחר מיתה, די ווערטער לאחר מיתה איז דאך איבריג, תוספות פרעגט עס אויף דעם פשט פון רש"י'ן, נשא את הראשונה ומתה, נשא את השנייה ומת הוא, באין בניה של זו, וועמענס קינדער? די קינדער פון רחל'ען, וואס זשע דארפן מיר זאגן לאחר מיתה, אז עס האנדלט זיך דאך, שטייט דאך שוין פריער אז זי איז געשטארבן, איז דאך לאחר מיתה אינגאנצן איבריג. אמר מר זוטרא.

בחייו ווען ראובן האט נאך געלעבט, נאכער האט ער גענומען א צווייטע פרוי לאה, צו האט ער פון פריער געהאט, נאכער איז ראובן געשטארבן, איז ער דאך געווארן מחוייב א כתובה פאר לאה, זאגן מיר אז ס'איז דא דעמאלט דער דין פון כתובת בנין דכרין, אז רחל'ס קינדער ווילן ירש'ענען כתובת אמן,

די כתובה איז דאך א חוב וואס ראובן איז געווען שולדיג, אויף וועמען ליגט דער חוב צו צאלן לאה'ן? א חוב פון טאטן ליגט דאך אויף אלע קינדער, איז מיט דעם מאל וואס ווערט אראפגענומען דער חוב פון כתובה פון אלע קינדער בין איך מקיים די דין ירושה דאורייתא. פרעגט די גמרא.

וואלט איך נישט געוואוסט, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז די כתובה ווערט נישט קיין מותר, נאר דווקא אי איכא מותר דינר אין אי לא לא. דעריבער ווען ער זאגט מיר דעם דין אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין, מוז ער מיר דערציילן דעם אנדערע זאך כתובה נעשה מותר לחברתה.

כתובה נעשה מותר לחברתה, כגון צום ביישפיל, שנשא שלש נשים, ראובן האט געהאט דריי פרויען, ראובן, לאה, און בלהה, ומתו שתיים בחייו, רחל און לאה זענען געשטארבן, נאך ראובן האט געלעבט. ואחת במותו, נאכער איז ראובן געשטארבן, נאכער איז בלהה. והך דמיית לאחר מיתה, די בלהה יולדת נקבה היא, זי האט געבוירן א נקבה, א טאכטער, ולאו בת ירושה היא, איז דאך זי איר קינד, די טאכטער וועט דאך נישט ירש'ענען. ווייל ס'איז דאך דא זין פון רחל און פון לאה, און אויב איז דאך אזוי יא דער גאנצער טעם אחת בחייו ואחת במותו, פארוואס איז נישט דא קיין כתובת בנין דכרין? טאמער מען וועט זיך קריגן? דא וועט מען זיך דאך נישט קריגן, בלהה'ס טאכטער קען גארנישט נישט זאגן איך וויל א ירושה איך וויל נישט איר זאלט נעמען ס'איז דאך סייווי נישט קיין בת ירושה. אבער לאה און רחל? לאה און רחל טוען דאך ביידע ירש'ענען כתובת בנין דכרין, איז דעמאלטס איז אזוי.

פון אחת בחייו ואחת במותו און אז מוז מען דאס אויך דערציילן. רש י. זאגט די משנה מי שהיה נשוי שתי נשים, איינער האט געהאט צוויי פרויען ומתו און זיי זענען געשטארבן בחייו ואחר כך מת הוא, נאכדעם איז ער געשטארבן.

און דעמאלט איז נישט דא קיין דין פון כתובת בנין דכרין, חולקין בשוה, טוט מען זיך צוטיילן גלייך אזוי ווי יעדע ירושה לפי הגולגולת. יא דאס זעלבע זאך, היה שם מותר דינר, אז ס'איז דארטן געוועזן מותר דינר, אז דאס הייסט נאכדעם וואס די וועלן נעמען כתובת בנין דכרין און די אנדערע וועלן נעמען כתובת בנין דכרין, בלייבט נאך איבער א דינר אז מ'זאל אין דעם מקיים זיין די דין פון ירושה, איז דעמאלט אלו נוטלים כתובת אמן ואלו נוטלים כתובת אמן, דיע נעמען כתובת בנין דכרין און דיע נעמען, און דעם מותר דינר, צו ס'איז דא מער טוט מען זיך שוין צעטיילן גלייך. יעצט ס'איז נישט, ס'בלייבט נישט איבער קיין דינר, איז אם אמרו יתומים, זאגן די יתומים די בני הגדולה, מעלים אנחנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינר, מיר וועלן עס אפשאצן ווי ס'איז מער א ווערד ווי א דינר, מיר נעמען דאס אן ווי ס'איז מער ווערד. כדי שיטלו כתובת אמן כדי ס'וויל כדי ס'זאל בלייבן א מותר דינר אין שומעין להם פאלגט מען זי נישט אלא שמין את הנכסים בבית דין מ'שאצט אפ די נכסים ביי דעם בית דין די גמרא וועט ווייטער זאגן אז ס'מעסט ס'מעסט זיך נישט די שומת בית דין נאר ס'מעסט זיך וויפיל ס'איז ווערט געווען בשעת מיתה. היו שם נכסים בראוי, מען ווייסט אמאל בייט זיך די פרייז, די בית דין קען אפשאצן וויפיל די זאך איז פריער ווערט געווען, היו שם אז ס'איז דארטן געוועזן נכסים בראוי, יעצט דא אז מען נעמט כתובת בנין דכרין בלייבט גארנישט נישט איבער. אבער ער וועט נאך באקומען א ירושה, זיין טאטע פון זיידן, און דעמאלט כאטש ס'איז דאך נישט זיכער וויאזוי וועלן זיי באקומען פון זיידן, גייט דאך עס צו דעם טאטן וואס איז געשטארבן נאכער צו זיי, אינן כבמוחזק, האט עס נישט דעם דין ווי מוחזק, ס'ווערט נישט גערעכנט ווי ס'זאל יעצט זיין מותר דינר. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, אפילו דער מותר דינר איז מטלטלים, אינן כלום איז עס גארנישט, עד שיהיו שם נכסים, עס זאל דארט זיין נכסים שיש להם אחריות, יותר מער על שתי הכתובות דינר. רש"י.

מיר וועלן עס נעמען ס'מער ווערט א דינר יתר על שוויה כדי שיהיה שם מותר דינר, ויטלו זאלן קענען נעמען כתובת אמן פאלגט מען זיי נישט. היו שם נכסים בראוי, שראוי שראוי ליפול להם ירושה מאבי אביהם אחר מות אביהם, ולכשתפול ווען די ירושה וועט פאלן, ווען זי פאלט מאבי אביהם גייט עס דאך דורך אביהם, יהיה שם מותר דינר בשתי הירושות, אינן איז דאס נישט כבמוחזק. אינו נחשב מעכשיו ווערט עס נישט גערעכנט ווי עס זאל זיין כאילו מוחזקין בו כבר ויש כאן מותר דינר ווערט עס נישט אזוי גערעכנט. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, לזו אלף ולזו חמש מאות, צוויי פרויען האט ער געהאט, איינע האט געהאט א כתובה פון אלף זוז, און די צווייטע האט געהאט א כתובה פון פינף הונדערט אם יש שם מותר דינר, נאכדעם ווי דיע וועלן באקומען די אלף און דיע וועלן באקומען די פינף הונדערט וועט נאך איבערבלייבן א דינר מען זאל מקיים זיין די דין ירושה מן התורה, איז דעמאלט אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן, נעמען זיי די בני וואס זייער מאמען איז אלף נעמען כתובת אמן און די אנדערע ואם לאו, אויב נאכדעם ווי מען האט צוגעבן כתובת בנין דיכרין וועט נישט איבערבלייבן ירושה קיין דינר יחלוקו בשווה, באקומען אלע א גלייכע חלק. זאגט די גמרא פשיטא, דיע זאך איז זיכער מרובין בשעת מיתה איז געוועזן די ווערדע פון די פעלדער אסאך, אז אויב כ'זאל זיך דעמאלט געווען אפשאצן בשעת מיתה וואלט איבערגעבליבן א דינר. ונתמעטו איידער מ'איז געקומען צום בית דין אפשאצן איז געווארן ווינציגער די ווערדע, יעצט בלייבט נישט איבער קיין מותר דינר, איז דער דין איז מיר פשיטא, כבר זכו בהן יורשים, אז די יורשי כתובה הגדולה האבן שוין זוכה געווען בכתובת אמן משעת מיתה, ווייל בשעת מיתה איז דאך געוועזן מותר דינר. ווי וועט זיין אז ס'איז געווען פארקערט מועטין די ווערדע פון די פעלדער איז געווען ווינציג, אז איך זאל געווען אפשאצן בשעת מיתה, וואלט נישט איבערגעבליבן קיין דינר, ונתרבו און נאכהער איז מער ווערט מער ווי די דינר. איז דא דארף מען פארשטיין, מרובים ונתמעטו. איז מיר נישט קיין שום שאלה, און ווי וועט זיין פארקערט ניס מועטין ונתרבו, דעמאלט איז יא א שאלה, ממה נפשך אויב איך קוק בשעת מיתה אז ס'איז מיר א פשיטא איך קוק בשעת מיתה ביי מרובין ונתמעטו, דארף דאך זיין די זעלבע פשיטא ביי מועטין ונתרבו, נאר די טייטש איז אזוי. די גאנצע ענין פון כתובת בנין דכרין איז דאך א תקנה פון די רבנן, ממילא אז ס'איז א תקנה פון די רבנן קען איך זאגן אז די רבנן ווילן וואס געכער אז ס'זאל ווערן מקויים די כתובת בנין דכרין, אז ס'איז נאר דא א צד ווען עס קען זיין ווי מ'זאגט עס מותר אפילו בשעת מיתה איז נישט געוועזן קיין מותר, דאס איז מיר א פשיטא אז איך דארף קוקן בשעת מיתה, ווייל ווען גייט אן די דין ירושה, ווען טראגט, ווען ווערט עס א ירושה בשעת מיתה, נאר ס'קען זיין אפילו דארטן ביי מועטין ונתרבו, כאטש בשעת מיתה איז דאך נישט געווען קיין מותר דינר, אבער די רבנן ווילן דאך מתקן זיין כדי שיהא אדם נותן נדוניא לבתו, איז מכח דעם ווילן זיי אפילו אין אזא פאל ווי ס'איז געוועזן מועטין ונתרבו אויך זאגן איך בין מקיים די מצוה פון ירושה.

ואתו לקמיה דרב עמרם, מ'איז געקומען צו רב עמרם, אמר להו, האט רב עמרם געזאגט צו זיי, זיל פייסינהו, רב עמרם האט געלערנט, ער האט געזאגט צו די בני הקטנה, אז איך, אין אזא פאל דארף מען יא נעמען כתובת בנין דכרין, האט ער געזאגט זאלן זיי איבערבעטן אז מ'זאל זיי יא געבן כתובת בנין דכרין, לא אשגחו זיי האבן נישט געקוקט אויף דעם, זיי האבן געזאגט אז בשעת מיתה איז געווען מועטין און ממילא דארף מען זיך טיילן גלייך, אמר להו, האט ר' עמרם געזאגט צו זיי, אי לא מפייסיתו להו, אויב איר וועט זיי נישט איבערבעטן, מחינא לכו וועל איך אייך שלאגן בסילוא מיט אזיין דארן דלא מבע דמא, וואס ער טוט נישט, מאכט נישט פליסן קיין בלוט, דאס הייסט ער וועט זיי משמת זיין. שדרינהו לקמיה דרב נחמן, ער האט זיי געשיקט צו רב נחמנען, האט רב נחמן געזאגט אז די בני קטנה זענען גערעכט, מען דארף זיך צוטיילן גלייך, אמר להם, רב נחמן האט געזאגט צו זיי, כשם שמרובין ונתמעטו, אזוי ווי בשעת מיתה איז געווען די פעלדער דערווערט אסאך, ס'איז געווען מותר דינר, איז אפילו שפעטער איז עס ווינציקער ווערט, זאגן מיר זכו בהן יורשין אז די בני הגדולה פון די כתובה גדולה האבן שוין זוכה געווען, כך דער זעלבער דין מועטין ונתרבו, זכו בהן יורשין, וועלכע יורשים האבן זוכה געווען, די יורשי כתובה קטנה האבן זוכה געווען, אז מען זאל אלעס צוטיילן גלייך, ווייל בשעת מיתה איז דאך נישט געווען קיין מותר, דעריבער זאל מען זיך צוטיילן גלייך. סימן, דא איז פארהאנען אין גמרא ביז דער משנה ניין ענינים, איז דא אויף דעם א סימן פון ניין ווערטער, אלף ומאה מצוה בכתובה יעקב זקף שדותיו בדברים עסיקין די ערשטע זאך ההוא גברא ס'איז געווען א מענטש דהוו מסקי ביה מ'האט געמאנט ביי אים אלפא זוזי ער איז שולדיג טויזענט זוז און ער האט נישט באצאלט, הוו ליה תרי אפדני, ער האט געהאט צוויי הייזער, זבינהו האט ער זיי פארקויפט, חדא בחמש מאה, דער לוה האט געהאט צוויי הייזער, וואס די צוויי הייזער זענען געווען משועבד צו דעם חוב, האט ער זיי פארקויפט, חדא בחמש מאה, פאר איינעם האט ער גענומען פינף הונדערט זוז, וחדא בחמש מאה, און די אנדערע האט ער אויך פארקויפט פאר פינף הונדערט זוז. אתא בעל חוב, איז געקומען דער בעל חוב וואס דער שטר איז געוועזן טויזנט און דאס איז געוועזן דער זמן איז געווען דער זמן הלוואה איז געוועזן פריער ווי דער זמן המכירה, טרפא לחדא מינייהו, האט ער צוגענומען איינע פון די הייזער. הדר קטריף לאידך, נאכער האט ער געוואלט צונעמען די צווייטע הויז, שקל אלפא זוזי, ער האט גענומען דער לוקח טויזנט זוז, וקאזיל לגביה, און ער איז געגאנגען, ווער האט גענומען שקל אלפא זוזי? דער לוקח. האט ער גענומען טויזנט זוז וקאזיל לגביה, און איז געגאנגען צו צום מלוה, אמר ליה, האט אים געזאגט, אי שויא לך אלפא זוזי לחיי, אויב דאס איז ווערט געווען איין הויז איז פאר דיר ווערט טויזנט זוז, איז גוט, ממילא לאז מיר איבער די צווייטע הויז, ואי לא, און אויב דו ווילסט אפשאצן די ערשטע הויז פאר פינף הונדערט און די אנדערע פאר פינף הונדערט און דו ווילסט ביי מיר גארנישט נישט איבערלאזן, שקל אלפא זוזי, נעם די טויזנט זוז, איך טו באצאלן דעם חוב ואיסתלק און גיי אוועק, און דו וועסט מיר צוריקגעבן דעם פריערדיגע הויז אויכעט. אין אמת'ן, די ווערט פון דעם הויז איז געוועזן נאר פֿינף הונדערט, נאר דער לוקח, דער וואס האט געהאט געקויפט די הייזער, האט געהאט אינטערעס, ער האט געוואלט האבן די הייזער. סבר רמי בר חמא למימר, האט רמי בר חמא געוואלט זאגן היינו מתניתין, ס'איז דאך די זעלבע זאך פון אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה האט מען געלערנט אז אויב איך וועל געבן די כתובת בנין דכרין, די בני הגדולה און די בני הקטנה, וועט נישט בלייבן קיין מותר דינר, דעמאלט טיילט מען זיך גלייך, שטייט אין דער משנה א דין אז אויב די בני הגדולה זאגן מיר וועלן, מיר שאצן אפ אז ס'איז מער ווערט מיט א דינר, כדי וואס זיי האבן אינטערעס זאלן האבן כתובת בנין דכרין, פאלג איך זיי נישט, איז דא אויך די זעלבע זאך, אזוי ווי עס שטייט אין דער משנה אם אמרו יתומים, אויב די וועלכע ס'האבן די גרויסע כתובה, זאגן, הרי אנו מעלין, מיר טוען דאס אפשאצן על נכסי אבינו יפה דינר, פאלגט מען זיי נישט, ווייל איך קוק וויפיל די ווערדע פון דעם איז, איז דא אויך די זעלבע זאך, דאס וואס דער לוקח ווי מען זאגט, זאגט אז עס איז ווערט טויזענט, דאס איז גארנישט ניט, איין הויז. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו אים, מי דמי ס'איז דען גלייך צו דער משנה? התם דארטן אית להו פסידא ליתמי, ווייל די בני כתובה קטנה, מיט דעם אויך וואס כ'וועל אפשאצן די נכסים מיט א דינר מערער וועלן זיי דאך האבן שאדן, אבער הכא דא אבער דעם פאל פון דעם בעל חוב אז וואס וויל ער דער לוקח ער וויל אים געבן אדער נעם יענע הויז פאר טויזנט אדער נא דיר טויזנט דאלער מזומן מי אית ליה פסידא האט דען דער מלווה א שאדן אלפא יהיב טויזנט האט ער געגעבן ואלפא שקיל און נעמט טויזנט פרעגט די גמרא וטירפא בכמה כתבינן אויב ס'איז געווען דער פאל אזוי אז דער מלווה האט געוואלט בלייבן ביי איין הויז, וויאזוי קען ער בלייבן ביי איין הויז, מוז ער דאך עס אפשאצן אויף טויזנט, ווייל אויב ער וויל צונעמען ביידע, האט מען דאך געזאגט גיט ער אים די געלט, איז געווען דער מלווה האט געזאגט ער בלייבט ביי איין הויז. און איז יענער געווארן געפטר'ט פון דעם חוב מיט איין הויז, יעצט דא שרייב איך דאך א שטר צו דעם לוקח אז מען האט ביי אים צוגענומען די הויז, און ער וועט צוריק גיין צו דעם פארקויפער ער זאל אים צוריק געבן די געלט, וויל איך וויסן וויפיל געלט דארף ער אים צוריק געבן, צו זאגן מיר ער האט דאך אים באפרייט פון וויפיל האט ער אים פארדינט? פון טויזנט, דעריבער זאל די שטר טירפא זיין טויזנט, אדער ניין? וויפיל האט ער שאדן? וויפיל האט ער געהאט באצאלט פאר איין הויז? וויפיל? פינף הונדערט, זאל די שטר טירפא זיין אויף פינף הונדערט. רבינא אמר, רבינא זאגט באלפא, ווייל ער דארף באצאלן אים טויזנט, ער האט באצאלט פאר אים טויזנט, דארף ער אים באצאלן טויזנט. רב עוירא אמר, רב עוירא זאגט ער דארף אים באצאלן וויפיל ס'האט אים געקאסט, און וויפיל האט אים געקאסט? בחמש מאה, פינף הונדערט, דארף זיין די שטר טירפא, די שטר וואס מען שרייבט צו דעם לוקח ער זאל גיין ווי מען זאגט מאנען, ביי דעם מוכר דארף אויכעט זיין וויפיל? פינף הונדערט. רשע. ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש, יעצט גיי מיר צו צו די צווייטע זאך, די ערשטע זאך איז געווען אין סימן אלף, די צווייטע זאך איז מאה, ס'איז געווען א מעשה, די מעשה איז ענליך ווי די פריערדיגע, דהוו מסקי ביה, מ'האט ביי אים געמאנט מאה זוזי, הונדערט זוז. הוו ליה, דער לוה האט געהאט תרי קטיני דארעא, צוויי קליינע פעלדער, חד זבינהו בחמשין, פאר איינעם האט ער גענומען פופציג, וחד בחמשין, און איינער האט ער גענומען פופציג, ס'איז דא א אנדער גירסא נישט חד נאר לחד. דאס גייט אראפ אז ער האט עס פארקויפט נישט צו איין מענטש נאר ער האט עס פארקויפט צו צוויי מענטשן אתא בעל חוב איז געקומען צו גיין דער בעל חוב ער מאנט הונדערט טרפא לחד מינייהו ער האט צוגענומען איינס פון די צוויי קליינע פעלדער און ער האט עס אפגעשאצט אין פופציג הדר אתא נאכדעם איז ער געקומען וקטריף לאידך און ער האט צוגענומען די צווייטע שטיקל פעלד שקל ק' זוזי, דער וועלכע האט געהאט געקויפט די צוויי פעלדער האט גענומען הונדערט זוז, וקאזיל לגביה, און ער איז געגאנגען צו דער מלווה, ואמר ליה ער האט אים געזאגט, אי שויא לך ק' זוזי, אויב ס'איז דיר ווערט איין פעלד הונדערט, לחיי איז גוט. און לאז ביי מיר איבער די אנדערע פעלד, ואי לא, און אויב נישט, שקול ק' זוזי, נעם הונדערט זוז ואיסתלק און גיב צוריק די פריעדיגע פעלד אויכעט. סבר רב יוסף למימר, האט רב יוסף געוואלט זאגן, היינו מתניתין דאס איז די משנה, דער זעלבער דין ווי די משנה, אם אמרו יתומים, אז די יתומים ווילן עס אפשאצן אויף מער, קען מען ניט, איז דא א, קען מען אויך ניט אפשאצן אויף מער, אם אמרו יתומים כו'. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט מי דמי, ס'איז נישט גלייך צו דער משנה, התם, דארט אין דער משנה אית להו פסידא ליתמי, מיט דעם אויף וואס זיי טוען אפשאצן מיט א דינר מער וועט דאך ארויסקומען שאדן צו די יתומים די די וואס זייער מאמע האט געהאט די קלענערע כתובה. הכא מאי פסידא אית ליה, דא וואס פאר א שאדן האט ער? מאה יהיב, הונדערט זוז האט ער געבארגט מאה שקיל. איז די זעלבע מעשה דא ווי פריער דארט איז טויזנט און דא איז הונדערט די שיטה פרעגט טאקע וואס דערציילט מען מיט די אנדערע מעשה וואס קומט צו צו פריער איז אנדערע ווילן זאגן די וואס זענען גורס לחד אז דארט איז געווען די מעשה ביי די הייזער מען האט זיי פארקויפט צו איין מענטש און דא צו צוויי מענטשן. יעצט פרעגט די גמרא וטירפא בכמה כתבינן, דער מענטש וועלכער האט געקויפט די פעלד און מען האט עס ביי אים צוגענומען, שרייבט מען דאך אים א שטר טירפא אז דער מלווה האט צוגענומען, וועט ער גיין שפעטער מאנען די געלט ביי דעם מוכר, דאס הייסט ביי דעם לוה, אין אזא פאל ווען דער בעל חוב האט אפגעשאצט איין פעלד אין הונדערט, באצאלט האט ער פאר דעם פֿופֿציק, אבער יענעם האט ער דאך איינגעברענגט הונדערט, אויף וויפיל שרייבט מען די שטר טירפא? רבינא אמר במאה, רבינא זאגט הונדערט ווייל ער האט דאך פארדינט, ער האט אפגעצאלט זיינס א חוב פון הונדערט, רב עוירא אמר בחמשין, רב עוירא זאגט פֿופֿציק, והלכתא און די הלכה איז בחמשין. יעצט גיי מיר צו צו די דריטע הלכה, וואס איז געווען די דריטע הלכה, מצוה, דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא ס'איז געווען א מענטש דהוו מסקי ביה מאה זוזי, מ'האט געמאנט ביי ראובנ'ען הונדערט זוז, שכיב, ראובן איז געשטארבן שבק קטינא דארעא, ראובן האט איבערגעלאזט א קליינע שטיקל ערד, דהוה שויא, וואס די קליינע שטיקל ערד איז ווערט געווען חמשין זוזי, נאר פופציג, אתא בעל חוב וקטריף ליה, ער איז געקומען צו גיין דער בעל חוב, ראובן איז געווען שולדיג איינעם געלט, איז ער געקומען און האט עס צוגענומען פון די יתומים. אזול יתמי איז געגאנגען די יתומים, יהבו ליה, זיי האבן אים געגעבן חמשין זוזי, זיי האבן אים געגעבן פופציג זוז, האט ער גענומען די פופציג זוז, און די פעלד איז געבליבן ביי וועמען? ביי די יתומים, הדר קטריף לה, עס קומט דאך אים נאך פופציג, האט ער נאכהער צוריק נאכאמאל צוגענומען די פעלד, אתו לקמיה דאביי, זיי קומען צו אביי, אמר להו, האט אביי געזאגט צו די יתומים אזוי, מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן, עס ליגט א מצוה אויף די יתומים צו צאלן דעם חוב פון זייער טאטן, צוליבן כבוד פון טאטן, עס איז נאר א דין זאגן זיי די רבנים, די בית דין קען זיי נישט צווינגען אז זיי זאלן באצאלן, אבער א מצוה איז דאך עס. הני קמאי. ס'ערשטע מאל ווען מ'האט דאך געוואלט צונעמען די פעלד, און איר האט געגעבן פופציג זוז, מצוה עבדיתו, איר האט געטאן א מצוה, אפגעצאלט דעם חוב פון אייער פאטער, השתא יעצט כי טריף, אז דער בעל חוב האט עס צוגענומען, בדין קטריף, ווייל די נכסי הלוה איז דאך געווארן צו משועבד, ממילא איז דארף מען ווי מען זאגט די פעלד דארף בלייבן ביים בעל חוב, זאגט די גמרא ולא אמרן דאס איז נישט גערעדט געווארן דלא אמרו ליה אז ווען זיי האבן באצאלט די ערשטע פופציג האבן זיי נישט געזאגט צו דעם מלווה אז הני חמשין זוזי די פופציג זוז וואס מיר גיבן דיר דמי דארעא קטינא אז דאס איז די געלט פון דעם קליינעם פעלד אבל אמרו ליה, בשעת זיי האבן ס'ערשטע מאל געגעבן צו אים די פופציג זוז, האבן זיי געזאגט צו אים, הני חמשין זוזי דיע פופציג זוז דמי ארעא קטינא, דאס איז די געלט פון קליינע פעלד, סלוקי סלקוה, האבן זיי דאך געזאגט זיי צאלן נישט דעם טאטנ'ס חוב, נאר זיי קויפן אפ די פעלדער, קען ער שפעטער נאכאמאל נישט ביי זיי צונעמען די פעלד. יעצט האבן מיר די פערדע הלכה, וואס איז דארט געווען די פערדע ווארט בכתובה? ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש, דזבנה ער האט פארקויפט לכתובתה דאימיה, ער האט פארקויפט די כתובה פון זיין מאמע, איז דא אין רש"י דער ערשטער פשט אזוי, די מאמע האט געלעבט, די מאמע איז געווארן גע'גט, און זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן מענטש, איז יעצט דא איז דאך נישט קיין זיכערע זאך אז די כתובה וועט בלייבן צו דעם זון, ווייל ווי וועט זיין אז די מוטער וועט שטארבן איידער דער אנדער מאן וועט שטארבן, וועט דאך דער מאן ירש'נען, און אפילו דער מאן דער אנדערע וועט שטארבן פריער, קען אמאל זיין אז דער זון וועט שטארבן בחיי האם, וועט ער דאך נישט האבן די כתובה, ממילא ווער גייט עס אפקויפן אזא איין זאך, קויפט מען דאך עס אפ נאר אויף דעם צד אז דער מאן דער צווייטער וועט פריער שטארבן, און די מאמע וועט שטארבן פאר דעם זון, האט ער עס פארקויפט בטובת הנאה, נעמט מען שוין דעמאלט פאר דער כתובה טובת הנאה א קלייניגקייט. ואמר ליה, ער האט זיך אויסגערעדט מיט דעם וועלכער האט געקויפט, אי אתיא אם, אויב די מאמע וועט קומען ומערערא, זי וועט קריגן, דאס הייסט אויב די מאמע וועט גיין פארקויפן לעבעדיגערהייט די כתובה, די מאמע קען דאך ווען זי לעבט קען זי דאך עס פארקויפן, אויב זי וועט עס פארקויפן, זי וועט קריגן, לא מפצינא לך, וועל איך דיר נישט איבערבעטן, וועל איך דיר נישט צוריק געבן די געלט, האט זיך ביי אים גענומען אויך א קלייניגקייט, האט ער עס נאר ווי געזאגט איינגעשטעלט אין קאן, ווי מען האט געזאגט טובת הנאה. שכיבא אימיה, די מאמע איז געשטארבן, ולא איערערא, זי האט נישט געקריגט, האט ווער גע'ירש'נט יעצט די כתובה? דער מאן איז פריער געשטארבן, נאכער איז די מאמע געשטארבן, קומט עס יעצט צו דעם זון, און דער זון דארף עס יעצט אוועק געבן דעם מענטש וועם ער האט פארקויפט, ואתא איהו, דער פארקויפער איז געקומען, וקא מערער, און ער האט געקריגט, ער זאגט אזוי, איך האב דעם זעלבן רעכט ווי מיין מאמע. ווי זאל זיין ווען מיין מאמע זאל געווען פארקויפן וואלט איך דיר דארפן צוריק געבן די געלט? ניין, האט זיך דיר בפירוש אויסגעזאגט שלא באחריות, איז די זעלבע זאך קען איך עס אויכעט פארקויפן און נאך די דריק איז איך דארף עס נישט צוריק געבן די געלט. סבר רמי בר חמא למימר, האט רמי בר חמא געוואלט זאגן, איהו, ער, במקום אימיה קאי, אז ער שטייט אויפן ארט פון דער מאמע, און ער האט דעם זעלבן כח ווי די מאמע, האט נאר פארקויפט ווי מען זאגט אויב ער וועט נישט חרטה האבן, און אויב ער האט חרטה דארף ער נישט צוריק געבן די געלט. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו אים, נהי, זאל טאקע זיין דאחריות דידה לא קיבל עליה, די אחריות אז אויב די מאמע וועט עס פארקויפן האט ער נישט גענומען קיין אחריות, האט ער דעמאלט געזאגט וועט ער נישט צוריק געבן די געלט, אבער אחריות דידיה, זיין אחריות אויף פון זיך אליין מי לא קיבל האט ער נישט גענומען אויף זיך, איז דאס הייסט אויב ער קומט קריגן מוז ער צוריק געבן די געלט, איז רש"י דא מסביר אזוי, אין אמת'ן די מכירה איז נישט קיין מכירה בכלל געוועזן, פארוואס ווייל אין אדם מקנה דבר שלא זכה בו, אזוי ווי ס'איז דא א דין אז איינער פארקויפט דעם אנדערן וואס איך וועל ירש'ענען פון מיין טאטן פארקויף איך דיר, זאגן מיר אז עס איז נישט זיין רשות קען ער נישט פארקויפן, נאר דא איז די שאלה צו ער דארף צוריק געבן די געלט צו ער דארף נישט צוריק געבן, און ס'איז דא א צווייטע פשט אין רש י וואס רש י לערנט רש י אזוי, מיר'ן נאך גיין די גמרא מיטן צווייטן פשט וועט מען נאכאמאל דורך גיין, ההוא גברא ס'איז געווען א מענטש דזבנה לכתובתה דאימיה, דאס הייסט אזוי די מאמע האט נישט חתונה געהאט, זי איז געווען אן אלמנה, און דער זון האט געיארשנט אלע פעלדער, צווישן דיע פעלדער איז געווען איין פעלד, וואס דיע פעלד איז געווען משועבד צו די כתובה, דיע פעלד. האט ער נישט קיין רעכט צו פארקויפן, און אויב ער האט עס וועט זיין אז אויב ער האט עס פארקויפט איז עס פארקויפט, דער עיקר דארף מען דאך זען אפצאלן די געלט פון דער כתובה צו די מאמע, איז האט ער פארקויפט זבנה לכתובתה דאימיה בטובת הנאה. האט נישט גענומען די גאנצע זאך וויפיל ס'די ווערט איז, ואמר ליה האט געזאגט צום לוקח אי אתיא אם ומערערא, אויב די מאמע וועט קומען ומערערא און זי וועט קריגן, לא מפצינא לך, די פעלד איז דאך משועבד, אז די מאמע וועט צונעמען די פעלד פון דיר וועל איך דיר נישט ענטפערן, א שכיבא אימיה, די מאמע איז געשטארבן, ולא איערערא, זי האט נישט געקריגט, און יעצט דאך דיע פעלד איז דאך שוין אויך געווען זיינע, אתא ואתא איהו וקא מערער, איז ער געקומען און ער האט געקריגט, און ער האט געוואלט דא נישט די שאלה, די געלט האט ער געוואלט צוריק געבן, נאר ער האט געוואלט די פעלד זאל בלייבן ביי אים. סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי, אַזוי ווי די מאַמע האָט דאָך געקאָנט צונעמען די פֿעלד פֿון לוקח, און אַזוי קאָן ער אויך צונעמען, אָבער דאָ נישט די שאלה וועגן די געלט, דאָ איז די שאלה וועגן די צי די מכר איז מכר. אמר ליה רבא, האָט רבא געזאָגט, נהי, זאָל טאַקע זײַן דאחריות דידה לא קביל עליה, די אחריות פֿון דער מאַמען האָט ער נישט גענומען. אחריות דידיה מי לא קביל, אויב עס האנדלט זיך וועגן אים, ער האט גענומען אויף זיך אחריות ווען מען זאגט אז ער וועט נישט האבן חרטה, כאטש ער איז אויף דעם ארט ווי די מאמע. יעצט גיי מיר צו צו די פיפטער הלכה, איז דארט געווען א סימן יעקב, אלף מאה מצוה איז דריי בכתובה איז פיר, יעקב איז די פיפטע.